דאנערשטאג תרומה, ווען מען לערנט די פינף פסוקים האט מען אינזין אז דאס אקעגן די היי פונעם מילוי פונעם לעצטן היי פונעם שם ב"ן קונה צו זיין א הארה פונעם רוח יתירה פונעם קומענדיגן שבת. די הייליגע תורה ונועדתי לך שם, דער אייבערשטער זאגט צו משה רבינו איך וועל מיך באשטימען צו רעדן צו דיר דארטן, ודיברתי איתך איך וועל רעדן מיט דיר מעל הכפורת פון אויף דעם דעק מבין שני הכרובים פון צווישן די צוויי כרובים אשר על ארון העדות וואס איז אויף די ארון וואס ענטהאלט אין זיך די לוחות וואס איז עדות את כל אשר אצווה אותך אל בני ישראל איך וועל רעדן דארטן צו דיר דאס אלעס וואס איך וועל דיר באפעלן איבערצוגעבן ווייטער פאר די אידן זאגט רש"י ונועדתי כשאקבע מועד לך לדבר עמך ווען איך וועל באשטימען א צייט צו רעדן צו דיר, אותו מקום אקבע למועד, פאר די באשטימטע צייט וועל איך אהער שטעלן און באשטימען דעם פלאץ, שאבוא שם לדבר אליך, איך וועל דארטן קומען און רעדן צו דיר. ודיברתי איתך מעל הכפורת, שטעלט זיך רש"י ובמקום אחר הוא אומר, וידבר ה' אליו מאוהל מועד לאמור, אז דער אייבערשטער האט גערעדט צו משה רבינו פונעם אוהל מועד, זה המשכן מחוץ לפרוכת, דאס מיינט איך די חלק פון די משכן וואס ווערט אנגערופן אוהל מועד, וואס דאס איז אינדרויסן פונעם פרוכת, און נישט על הכפורת וואס איז אריינצו פונעם פרוכת, נמצאו קומט אויס שני כתובים מכחישים זה את זה, ס'איז דא צוויי פסוקים וואס זענען זיך אזוי ווי סותר. זאגט רש"י בא הכתוב השלישי והכריע ביניהם איז געקומען א דריטע פסוק און דאס טוט מכריע זיין.

פון די כרובים, ומשם יוצא, פון דארט איז עס ארויסגעגאנגען צום אוהל מועד, ונשמע למשה, און עס האט געהערט געווארן צו משה רבינו, באוהל מועד. דער אבן עזרא זאגט אז ער זעט בכלל נישט קיין סתירה דא, ווייל דאס וואס שטייט אין פסוק וידבר השם אליו מאוהל מועד, דאס מיינט די משכן, די גאנצע משכן איז געווארן אנגערופן אוהל מועד, פון וועלכן חלק פונעם משכן, אויף דעם שטייט דא אין פסוק מעל הכפורת, ער זאגט מען דארף נישט האבן דעם כתוב השלישי וואס זאל מכריע זיין. זאגט רש"י ואת כל אשר אצוה אותך אל בני ישראל הרי ו' זו יתירה וטפלה, ביי אונזער ספר תורה שטייט נישט קיין ו' ביי ואת, רש"י און דער אבן עזרא האבן יא געהאט אבער א גירסא ואת כל אשר אצוה אותך אל בני ישראל, זענען זיי מסביר הרי ו' זו יתירה וטפלה, ס'איז א איבעריגע ו', וכמוה הרבה במקרא, ס'מאכט זיך אן איבריגע ו', וכה תפתר טייטשן טייטשט מען עס אזוי, ואת אשר אדבר עמך שם, דאס וואס איך וועל מיט דיר רעדן דארטן, את כל אשר אצוה אתך אל בני ישראל הוא, דאס אלעס וואס איך וועל באפעלן צו דיר פאר די אידן, דאס וועל איך דארטן רעדן צו דיר. דאס הייסט דאס אלעס וואס איך וועל רעדן צו דיר דארט, דאס זאלסטו ווייטער איבערגעבן פאר די אידן.

טענענהאלץ, אמתים ארכו, צוויי אמה זאל זיין זיין לענג, ואמה רחבו איין אמה זיין ברייט, ואמה וחצי קומתו, זיין הויעך זאל זיין אנדערטהאלבן אמה, זאגט רש"י קומתו, גובה רגליו עם עובי השולחן, סיי די פיסלעך, און שוין אריינגערעכנט אויך די דיקעקייט פונעם טיש אליין, אלעס אינאיינעם, זאל זיין אנדערטהאלבן אמה. פארוואס האט מען אהערגעשטעלט די פרשה פונעם שולחן תיכף נאך די פרשה פונעם ארון? דא אין די ראשונים, ווייל די ארון איז דאך געווען די עיקר פלאץ ווי די שכינה האט גערוהט, דאס איז געוועזן אזוי ווי די מיטה, די כיסא, פאר די שכינה הקדושה, און נאכדעם דארף מען צושטעלן נאך זייטיגע זאכן, ס'איז דאך דא מיטה, כיסא, שולחן און מנורה, נאכדעם וואס מען האט שוין גערעדט פון די מיטה, פון די כיסא, וואס דאס זענען די עיקר כלים וואס א מענטש דארף האבן, און דאס האט מען אהערגעשטעלט פאר'ן מלך הכבוד, האט מען אויך געדארפט אהערשטעלן א שולחן מיט א מנורה, וואס דאס איז אויך זאכן וואס מען שטעלט אהער ווען מען האט א גאסט ביי זיך. און די שלחן איז אויכעט זאגט די חזקוני א דרך כבוד, ס'פאסט אזוי אז די אלע וואס טוען באדינען אינעם משכן, די כהנים וואס זיי טוען די עבודה, זאלן באקומען צוגעטיילט שפייז מבית המלך, און אויף דעם איז געוועזן די לחם הפנים וואס מ'האט געלייגט אויף דעם שלחן. און די שלחן איז דאך געווען א מורא'דיגע זאך, די רמבן זאגט אז אלע השפעות וואס זענען אראפגעקומען אין די גאנצע וועלט איז נאר געקומען דורך דעם שלחן, ווייל די ברכות פונעם אייבערשטן איז נאר יש מאין, דער אייבערשטער איז נישט יש מאין, עס דארף האבן קודם עפעס אויף וואס די ברכה זאל חל זיין, איז די לחם הפנים וואס איז געליגן אויפן שולחן דאס איז געוועזן די יש, און אויף דעם האט שוין חל געווען אלע אנדערע השפעות, און די גאנצע וועלט איז זאט געווארן, יעדער איינער האט זיך געשפייזט נאר אדאנק דעם וואס איז געוועזן די צוועלף ברויטן אויפן שולחן, און דערפאר זאגט ער האט מען געקענט עסן אפילו נאר אזוי גרויס ווי א בונדל פון די לחם הפנים און מען איז שוין זאט געווארן, ווייל דאס איז דאך געווען עפעס א אויסנאמליכע ספעציעלע רוחניות'דיגע זאך וואס פון אביסל איז געשפייזט געווארן די גאנצע וועלט, ממילא כל שכן אז דער וואס האט עס געגעסן האט פון א קליין ביסל דערפון געקענט געשפייזט ווערן. נאך א טעם פארוואס מען האט צוגעשטעלט די שלחן נאנט צום ארון, ווייל די ארון מיט די כרובים איז אויף תורה, און די שלחן דאס איז פרנסה,

יש אומרים ס'דא וואס זאגן למעלה היתה, סביב לשולחן, ס'איז געווען העכער דעם ברעט פונעם טיש, ארום דעם טיש, כמו לבזבזין, אזוי ווי די לייסטלעך שבשפת שולחן שרים וואס ביי די זוים פון די טיש פון די הערן. ויש אומרים למטה היתה תקועה מרגל לרגל בארבע רוחות השולחן, ס'איז געווען אונטער די ברעט פונעם טיש, ס'איז געלאפן פון איין פיסל פונעם שולחן צו די אנדערע, אויף אלע פיר זייטן, ודף השולחן שוכב על אותה מסגרת, און די ברעט פונעם טיש וואס אויף דעם זענען געליגן די ברויטן, דאס איז געליגן אויף דעם לייסטל, ס'איז נישט געווען מחובר, ס'איז נאר געווען אזוי ארויפגעלייגט אויף דעם לייסטל. ועשית זר זהב למסגרתו, זאגט רש"י הוא זר האמור למעלה, דאס איז דער זעלבער קרוין פונעם פריערדיגן פסוק, ופירש לך כאן שעל המסגרת היתה, דא שטייט ארויפגעשריבן אז דאס איז געוועזן אויפן לייסטל.

אז די מסגרת פונעם שולחן, דאס איז א צייכן אז ווען ס'קומט צום עסן, זאל זיך א מענטש באצאמען, ער זאל לייגן א לייסטל ארום זיך, נישט עסן איבער די מאס, זיך אויפפירן איידל ביים עסן, און טאקע וועגן דעם האט מען געלייגט דעם זר זהב אויף די מסגרת, ווייל איינער וואס צאמט זיך איין די תאוות, אזא איינער איז פאסיג צו טראגן א קרוין, ער איז דער ריכטיגער בן חורין, דער ריכטיגער מלך. און די גאלדענע רינגלעך זאגט די כלי יקר דאס א רמז אז די שלחן וואס איז רומז אויף גרויסקייט אויף פרנסה דאס איז א גלגל החוזר בעולם ס'קומט אמאל אן צו איינעם און נאכדעם קען זיך עס אוועקהאלדערן און ס'גיין צו א צווייטן און אז מ'וועט וויסן דעם רמז זאגט ער וועט מען געבן צדקה פאר די ארימע לייט מ'וועט זיי איינלאדענען צו קומען עסן ביי זיך אויפן טיש מ'וועט וויסן אז דאס געלט וואס א מענטש האט דאס בלייבט נישט ביי אים אויף אייביג ס'איז דא אין די ראשונים א רמז וצפית אותו זהב די שלחן איז דאך רומז אויפן עסן

ויבן, שלמה המלך האט געלאזט בויען את קירות הבית, די ווענט פונעם בית המקדש, מביתה פון אינעווייניג, בצלעות ארזים, מיט ברעטער פון טענען האלץ, ס'איז דאך געוועזן אויסגעשניצט פון שטיין די גאנצע וואנט, און מ'האט עס געדארפט איבערדעקן מיט גאלדענע בלעכן, מ'קען נישט אריינהאקן די גאלדענע בלעכן אין די שטיינער, האט ער ארום גענומען די גאנצע וואנט מיט באלקענעס מיט ברעטער און אין די העלצער האט ער אריין געהאקט די גאלדענע בלעכן מיט נעגל מקרקע הבית פון די ערד פונעם שטוב עד קירות הסיפון ביז אויבן ביים באלקן וואו ס'איז געווען איבערגעדעקט די דאך ציפה עץ מבית האט ער אלעס איבערגעדעקט מיט האלץ פון אינעווייניג ויצף ער האט אויכעט באדעקט את קרקע הבית די ערד פונעם שטוב בצלעות ברושים

מירכתי הבית, די לעצטע צוואנציג אמה פונעם שטוב ביים עק פונעם שטוב האט ער אויכעט פארבויט, בצלעות ארזים מיט ברעטער פון טענענהאלץ מן הקרקע פון דער ערד על הקירות ביז די דאך ביז די באלקענעס פון אויבן, ווייל פריערדיגע פסוק האט ער גערעדט פונעם היכל וואס דאס איז געוועזן די ערשטע פערציג אמה ווי ס'שטייט שפעטער יעצט זאגט ער אז אויכעט די אינעווענדיגסטע צוואנציג אמה אריינציר פון די אמה טרקסין פון די וואנט וואס האט אפגעטיילט די דביר וואס עס האט געהייסן וואס האט אפגעטיילט צווישן די היכל און קדשי קדשים דארט אינעווייניג האט ער אויכעט פארבויט מיט צלעות ארזים פון די ערד ביזן דאך ויבן לו מבית לדביר לקודש הקדשים און דאס האט ער געבויט אינעווייניג פון דעם וואנט וואס דאס איז געווען במקום די פרוכת פון די משכן, אין דעם ערשטן בית המקדש איז עס געוועזן א וואנט, אין צווייטן בית המקדש איז עס שוין געווען נאר א פרוכת, ס'איז געווען צוויי פרוכות'ן מיט א אמה צווישן ביידע, און דאס איז געווען אנגערופן דביר, איז אריינציר פון דעם דביר, האט ער אויפגעשטעלט און געבויט די שטוב, האט ער מייסד געווען דאס זאל זיין לקודש הקדשים, גאר הייליג, נאך הייליגער ווי די היכל און די אולם וואס זענען געווען פארדעם.

ס'איז געשטאנען אין די פריערדיגע פסוקים וואס מ'האט געלערנט אין די פארגאנגענע טעג, אז די לענג פון די בית המקדש איז געווען זעכציג אמה, אין די פריערדיגע פסוק איז געשטאנען אז די קדשי קדשים איז געווען צוואנציג אמה, זאגט ער יעצט די איבעריגע פערציג אמה, דאס איז געווען די בית, הוא ההיכל לפני, דאס איז געווען די שטוב וואס מ'האט גערופן היכל, וואס דאס איז געווען לפני, פארנט, פון דעם קדשי קדשים, די קדשי קדשים איז געווען צו מערב זייט, און דאס איז געווען צו פארנט, צו מזרח זייט. זאגט דער תרגום, וארבעין אמין הוה ביתא, הוא היכלא לקבלין. זאגט דער פסוק וארז און די טענענביימער אל הבית פנימה וואס מען האט אויסגעלייגט די גאנצע וואנט פונעם בית המקדש אינעווייניג מיט די טענען העלצער, דאס האט געהאט הערליכע צירות אויפגעקריצט אויף דעם, מקלעת פקעים, ס'האט געהאט אויפגעקריצט אזעלכע קנאפן אזוי ווי א געוויסע מין פרוכט האט עס אויסגעזען, אדער ווי די תרגום זאגט ס'האט געהאט צירות פון אייער, ופטורי ציצים, ס'האט אויכעט געהאט אויפגעמאלן אזוי ווי קייטן, און אזוי ווי בלומען, בלעטער וואס צועפענען זיך, הערליכע מאלערייען געווען אויף די העלצער, הכל ארז, די גאנצע וואנט איז געווארן איבערגעדעקט מיט טענען האלץ, אין אבן נראה, ס'איז נישט ארויסגעזען אין ערגעץ די שטיין פון די וואנט.

דעם דביר, וואס דאס איז די קדשי קדשים, וואס דאס איז אריינציר פון די אמה טרקסין אינעם שטוב, פון אינעווייניג, דאס האט ער צוגעגרייט, לתתן שם את ארון ברית השם, אהינצולייגן דארטן די ארון פונעם בונד פונעם אייבערשטן, ברענגט די רדק א דרש פון חזל אויף די ווארט הכין, ער האט נאך מער צוגעגרייט, שלמה המלך האט געלאזט מאכן א בונקער, פונעם קדשי קדשים האט זיך געצויגן א וועג אונטערערדיש, וואס דארט איז געווען א געדרייטע וועג וואס מען האט נישט געקענט כאפן ווי צו גיין, און מען האט דארטן אוועקגעלייגט אז מען זאל דארט אוועק באהאלטן די ארון ווען די גוים וועלן קומען, ער האט געוואוסט ברוח הקודש אז דער בית המקדש גייט חרוב ווערן, און אויפן עפענונג פון דעם בונקער האט מען ארויפגעלייגט א שטיין, און אויף דעם שטיין איז געליגן די ארון,

ווען ס'וועט קומען חלילה א צרה אויף דעם מענטש, וועט ער זיך דערזען אז דער גוטער חבר איז ממש ווי א ברודער, ער וועט זיך אריינלייגן אין זיין מצב מיט א מסירות נפש, פונקט ווי א ברודער וואס האט א געפיל ארויסצוהעלפן א צווייטן ברודער, ממילא לוינט זיך צו פארמערן חברים, ווייל ס'וועט צוניץ קומען, ס'זאל זיך נישט מאכן א צרה, וועט מען דעמאלטס אנערקענען אז דער חבר איז ממש איבערגעגעבן און געטריי ווי א ברודער. זאגט די תרגום, בכל עידן גברא רחים הוא ואחא לעקתא מתיליד. דער רלב"ג לערנט פשט אין דעם פסוק אז א חבר איז נאנט מיטן מענטש צו יעדע צייט, סיי ווען ס'גייט אים גוט סיי ווען ס'גייט אים נישט גוט, א חבר איז שטענדיג נאנט צום מענטש, ער טוט זיך משתתף זיין סיי מיט זיינע שמחות און סיי מיט זיינע ליידן, אין ליידן און אין פריידן. אבער א ברודער, ווילאנג ס'גייט גוט פארן ברודער, קימערט מען זיך נישט אזוי מיטן ברודער וואס ער מאכט, אבער אויב ס'מאכט זיך חלילה א צרה, דעמאלט זעט מען אז בלוט איז נישט קיין וואסער, און איין ברודער איז גרייט מיט מסירות נפש ארויסצוהעלפן דעם אנדערן ברודער. זאגט דער פסוק, אדם חסר לב תוקע כף, די מפרשים זאגן אז דאס איז פארבינדן מיטן פריערדיגן פסוק, א חבר דארף זיך טאקע איבערגעבן פאר זיין חבר, און ער דארף אים פרובירן ארויסצוהעלפן מיט וואס ער קען, אבער איין זאך זאל ער נישט טון פאר אים, ער זאל נישט מאכן קיין תקיעת כף צו זיין א ערב און באצאלן די חובות וואס דער חבר בארגט זיך אן, ווייל דאס וועט ענדיגן זייער גאנצע פריינטשאפט. קען נאך צוברענגען אז ס'זאל חלילה זיין א שנאה צווישן זיי ביידע. ממילא זאגט די פסוק, א מענטש וואס ער איז יא תוקע כף ער שטופט אריין זיין הענט אינעם חבר'ס הענט און ער מאכט מיט אים א בונד אז ער וועט זיין עורב ערובה לפני רעהו ער וועט נעמען א ערבות'שאפט פאר זיין חבר, די חבר איז בארגן געלט און ער נעמט זיך אונטער אז אויב ער באצאלט נישט וועט ער דער גוטער חבר דאס אויסלייגן, אזא איינער איז א חסר לב. ער איז נישט קיין חכם הרואה את הנולד, ער טראכט נישט אריין וואס דא גייט זיין, ס'וועט דאך ארויסקומען דא קריגערייען, סיי ער וועט זיך דארפן גיין קריגן מיטן מלווה, ווען דער מלווה וועט קומען צו אים מאנען וועט ער אים פרעגן פארוואס גייסטו נישט קודם צום לווה, פארוואס קומסטו גלייך צו מיר, און אפילו שפעטער ווען ער וועט שוין יא אויסלייגן דאס געלט פאר זיין חבר, וועט ער זיך טענה'ן מיטן חבר, מיטן לווה, פארוואס באצאלסטו מיר נישט, און אזוי וועלן זיי זיך צוקריגן, ס'וועט גארנישט בלייבן פון דער גאנצער פריינטשאפט. רש"י ברענגט דא נאך א פשט, א מענטש וואס ער איז תוקע כף מיט רשעים זיך צו פירן אזוי ווי זיי, אזא איינער איז א חסר לב, ווייל עורב ערובה לפני רעהו, ער האט דאך שוין פארדעם געמאכט א ערבות'שאפט מיטן אייבערשטן, וואס דער אייבערשטער איז אויך רעך ורע אביך אל תעזוב, ער האט געמאכט א בונד מיטן אייבערשטן אז דו גייסט אים פאלגן, נו ווי קענסטו יעצט צושטערן דעם בונד פונעם אייבערשטן און מאכן א בונד א תקיעת כף מיט שלעכטע מענטשן זיך צו פירן ווי זיי? ס'אינטערסאנט וואס די רבינו יונה שרייבט דא לגבי נעמען ערבות'שאפט פאר א חבר, זאגט ער אז דער מענטש איז א חסר לב, סיי ווייל ס'וועט קומען צו קריגערייען ווי מ'האט פריער געשמועסט, און סיי ווייל ער טוט נישט אכט געבן אויף זיין געלט, צדיקים איז ממונם חביב עליהם יותר מגופם, א מענטש דארף בעסער אכט געבן אויף זיין געלט, טייטשט ער, עורב ערובה לפני רעהו, אפילו דער חבר שטייט ער דא פאר דיר און דו שעמסט דיך אים אפצוזאגן, זאלסט וויסן ביסט א חסר לב, ווייל ס'פאסט נישט אז א מענטש זאל זיך שעמען און אפזאגן א זאך וואס די שכל איז מחייב אז מען זאל דאס אפזאגן, דער מענטש זאל אריינטראכטן אז ס'וועט ארויסקומען א גרעסערע שאדן פון די זאך ווי די שכר, איז ענדערש זאל ער יעצט אפזאגן דעם חבר און עובר זיין אויף דעם חבר'ס רצון, ווי איידער ס'זאל שפעטער ווערן צווישן זיי צוויי סאך א גרעסערע קריגעריי, ווען ער וועט נישט באצאלן דעם חוב, און דער ערב וועט עס מוזן אויסלייגן, און דעמאלטס וועט זיין א שטארקע פיינטשאפט צווישן זיי. זאגט דער תרגום, ברנש חסיר רעיונא משלים ידיה, וערב ערבותא על חבריה. זאגט דער פסוק אוהב פשע, איינער וואס ער האט ליב זיך צו פארשולדיגן פאר יענעם, ער טוט כסדר טשעפענען מיט רייד אדער מיט מעשים, אדער אוהב פשע, ער טרעפט כסדר אז יענער האט אים עפעס געטון, ווען איינער זאגט אים עפעס אדער טוט אים עפעס, נעמט ער עס אן אז יענער האט אים געזוכט צו טשעפען, אוהב מצה, אזא איינער זוכט זיך קריגעריי, יעדע זאך מאכט ער א מחלוקה. מגביה פתחו, איינער וואס ער עפנט אויף זיין מויל מיט א גרויסקייט, ער רעדט ווי א בעל גאווה, מבקש שבר, ער זוכט זיך א בראך, ווייל לפני שבר גאון, גיאות, דאס קען צוברענגען א בראך אויף א מענטש, און אז ער רעדט גרויסהאלטעריש, ברענגט ער אויף זיך א בראך. זאגט דער תרגום, דרחים חובא רחים הצותא, ומרים תרעיה בעי תברא. זאגט די פסוק עקש לב, א מענטש וואס ער האט א פארדרייט הארץ, ער גייט נישט נאך די מסורה, ער גייט נישט זוכן פון רבי'ס מקבל צו זיין חכמה, אלעס פרובירט ער מיט זיין אייגענע פארדרייטע הארץ צו וויסן און פארשטיין, לא ימצא טוב, ער וועט נישט טרעפן דאס גוטס, דאס גוטס קען מען נאר טרעפן ווען מען גייט אויפן אויסגעטרעטענעם וועג. ונהפך בלשונו, איינער וואס טוט איבערדרייען מיט זיין צונג,

זאגט דער פסוק יולד כסיל, דער טאטע וואס געבט געבורט פאר א קינד א כסיל, וואס א כסיל מיינט נישט איינער וואס איז א נאר ער האט נישט קיין שכל, ער האט שכל ער קען אפילו זיין קלוג, ער האט נאר מידות רעות און דאס לאזט אים נישט גיין אויפן ריכטיגן וועג, איז לתוגה לו, ס'וועט אים זיין פאר דעם טאטן א בראך און א ווייטאג, ער וועט זיך ערגערן פארוואס ער האט אזא מין זון געבוירן. ולא ישמח אבי נבל, דער טאטע פון דעם נבל, וואס דאס מיינט איינער וואס טוט מעשה נבלה, אדער ער רעדט מעשה נבלה, אדער מיינט עס סתם א ביליגער פראסטער מענטש, פשוט ער איז נישט אזוי קלוג, אזא איינער שטייט נישט אז ס'איז לתוגה לו, ס'איז נישט אזוי געפערליך ווי א זון א כסיל, ולא ישמח אבי נבל, ער וועט זיך נישט פרייען, ער וועט זיך נישט פרייען מיט זיין פארמעגן, און מיט אלע זיינע זאכן וואס ער האט, ווייל ער טראכט, פאר וועם לאז איך עס איבער, נאכדעם וואס איך גיי פון דער וועלט, וועט דער נבל, דער ביליגער זון, ער וועט דאס אלעס ירש'ן, און ממילא, ס'איז נישט קיין שמחה פאר אים, אבער ס'איז אויך נישט אזא ערגערניש, ווי ווען מ'האט א זון א כסיל, וואס ער פירט זיך מיט מידות רעות. זאגט דער תרגום, דמוליד סכלא, חמוצא דיליה, ולא חדי אבוי דטפשא. זאגט די הייליגע משנה אין מסכת מנחות פרק ה כל המנחות באות מצה אלע קרבנות מנחה דארפן זיין מצה און נישט קיין חמץ חוץ מחמץ שבתודה ושתי הלחם שהן באות חמץ ס'איז דא צוויי קרבנות וואס מען מעג ברענגען חמץ און דאס איז די צען ברויטן פון א תודה א תודה האט מען געברענגט פיר מינים און צען און דריי און צען ברויטן פון יעדע מין, און איינע פון די פיר מינים איז געווען חמץ, דאס הייסט מען האט געברענגט צען ברויטן פון חמץ, און די שתי לחם וואס מען האט געברענגט שבועות פון די נייע ווייץ, דאס איז אויכעט געוועזן חמץ. ר' מאיר אומר, שאור בודה להם מתוכן ומחמצן, וויאזוי מאכט מען אז די חמץ שבתודה אדער די שתי לחם זאל זויער ווערן, ס'זאל זיך נעמען יערן? מען נעמט נישט קיין פרעמדע זויער טייג פון די היים, ווייל מען דארף דאך האבן פונקטליך א עשרון מעהל אין די מנחה, מען נעמט א עשרון מעהל, און מען נעמט פון דעם ארויס אביסל מעהל און מען מישט עס אויס, מען קנעט עס אויס מיט וואסער, און ס'נעמט זיך יערן, מען לייגט עס אריין אינעווייניג אין די איבעריגע פון די עשרון מעהל, און ס'ווערט דארטן זויער, און ס'הייבט אן זויער מאכן די גאנצע זאך, אזוי מאכט מען זויער דעם טייג און אזוי ווערט עס חמץ. רבי יהודה אומר, אף היא אינה מן המובחר, דאס איז אויכעט נישט די בעסטע אופן ווי אזוי מען קען דאס מאכן, ווייל דער זויער טייג איז נישט קיין ריכטיגע זויער טייג, און דער טייג וועט נישט אזוי גוט יערן. אלא נאר מביא את השאור, קודם נעמט מען א שטיקל זויער טייג פון שטוב, ונותן לתוך המידה, מען לייגט דאס אריין אין דעם כלי וואס האט האלט אין זיך א עשרון, וממלא את המידה, אויף דעם פילט מען אן מיט מעל, און אזוי זעט מען פונקטליך וויפיל ס'איז א עשרון, מען האט גענומען זויער טייג פון ערגעץ אנדערש, גוטע זויער טייג, און ס'גייט אבער נישט זיין מער ווי א עשרון מעל, ווייל מען לייגט קודם אריין די שאור אינעם שיסל, און נאכדעם פילט מען עס אן מיט מעל, און מען האט טאקע נישט מער ווי א עשרון. אמרו לו אף היא היתה חסרה או יתרה, האט מען געזאגט פאר רבי יהודה, דאס איז אויך נישט קיין גוטע עצה, ווייל ס'קען אמאל אויסקומען אז ס'זאל פעלן פון די שיעור פונעם עשרון, און ס'קען אמאל זיין אז ס'זאל זיין צופיל מעל, מער ווי א עשרון, פארוואס? ווייל אויב האב איך געלייגט אין דעם שאור ווייניג וואסער, איז עס מער א געדעכטע מיש, און ס'איז דא דערין מער מעל, ווי א עשרון. פארוואס? ווייל מעהל איז לויז, ס'האט אזוי ווי לופט, געמאלענע מעהל איז נישט צאמגעפרעסט, ממילא ווען דו נעמסט דעם שאור, וואס דאס איז שוין יא צאמגעקנעטן מיט וואסער, אויב ס'האט ווייניג וואסער איז עס געדעכט, איז דא דערין זייער אסאך מעהל, און דו לייגסט דאס אריין אינעם שיסל פונעם עשרון און דו פילסט עס אן מיט מעהל, ס'קוקט דיר אויס אפשר ווי דו האסט נאר א עשרון, אבער דו האסט באמת מער, ווייל ווען דאס שאור וואלט אויף יענעם פלאץ געווען מעהל, וואלט עס אויפגענומען מער פלאץ. און אויב דער שאור וואס מען האט יעצט אריינגעלייגט איז געוועזן אויסגעקנעטן מיט מער וואסער, קומט אויס אז עס איז מער אויפגעבלאזן ווי געווענליכע מעהל, קומט אויס אז ווען די שיסל איז אנגעפילט מיט מעהל, האסטו אבער נאך אלץ נישט קיין עשרון מעהל, ווייל א גרויסע חלק דארט ווי ס'ליגט דער שאור איז אויפגענומען מער פלאץ ווי די מעהל וואלט אויפגענומען, קומט אויס אז דו מיינסט טאקע אז דו האסט דא א עשרון, אבער באמת האסטו נאך ווייניגער, ווייל ס'איז דא דא מער לופט, די שאור וואס דו האסט אריינגעלייגט איז לופטיגער און ס'נעמט אויף מער פלאץ, ווי מעל. איז דאס נישט קיין גוטע עצה אז מ'זאל נעמען שאור פון ערגעץ אנדערש, נאר מ'דארף טוען אזוי ווי ר' מאיר זאגט, מ'נעמט ארויס פון די עשרון אליין אביסל מעל, און מ'מאכט א אייגענע שאור. משנה ב'.

זאלן זיי אכט געבן עוסק צו זיין דערין די גאנצע צייט נישט אפלאזן אויף א רגע, אזוי וועט עס נישט ווערן חמץ, מען רעדט דא פון די אלע אנדערע מנחות וואס דארף זיין מצה, און ס'טאר נישט זיין חמץ, דארף מען אכט געבן אז ס'זאל נישט חמץ ווערן. ואם החמיצו שיריה, אויב אפילו נאר די שיריים פון א מנחה איז חמץ געווארן, נישט נאר די קומץ, עובר בלא תעשה איז מען עובר אויף א לא תעשה, שנאמר, ברענגט ער יעצט א פסוק אויפן קומץ, נישט אויף די שיריים. אויף די שיריים איז די לאו פון לא תאפה חמץ חלקם, אפילו די חלק וואס גייט שפעטער פאר די כהנים טאר נישט געמאכט ווערן פאר חמץ. די פסוק וואס ער ברענגט דא גייט ארויף אויף די קומץ, כל המנחה אשר תקריבו להשם לא תעשה חמץ, דאס הייסט אז די קומץ וואס גייט ארויף אויפן מזבח, דאס טאר נישט געמאכט ווערן פון חמץ. זאגט די משנה אויב ס'איז יא געמאכט געווארן חמץ, וחייבים איז מען עקסטער מחויב עליו על לישתה, אויפן צאמקנעטן די חמץ, ועל עריכתה, און אויפן וועלגערן, אהערשטעלן דעם ברויט, ועל אפייתה און אויפן באקן, אויף יעדע מעשה וואס מען טוט מיט דעם חמצ'דיגן ברויט, איז מען עקסטער מחויב מלקות. די ברטנורא לייגט צו, אז ס'איז דא נאך א זאך וואס רופט זיך קיטוף, דאס הייסט אז מען טוט באשמירן מיט וואסער דעם טייג בשעת מען ארבעט עס אויס, דאס איז נאך א מעשה אויף וואס מען איז מחויב מלקות אויב מען האט עס מחמץ געווען. משנה ג' יש טעונות שמן ולבונה, עס איז דא קרבנות מנחה וואס זיי פארלאנגען אריינצולייגן אויל און ווייראך, שמן ולא לבונה ס'דא אזעלכע וואס דארפן האבן נאר אויל און נישט וויירעך, לבונה ולא שמן ס'דא אזעלכע וואס מ'דארף האבן נאר וויירעך און נישט אויל, און נאכדעם איז דא אזעלכע וואס האבן לא שמן ולא לבונה, און ער איז מסביר, ואלו טעונות שמן ולבונה, וועלכע דארפן האבן סיי אויל און סיי וויירעך, מנחת הסולת, ווען א מענטש זאגט צו צו ברענגען א מנחה איז די געווענליכע מנחה רופט זיך מנחת סולת, ווייל מ'נעמט אראפ די קומץ דערפון נאך פאר מ'באקט עס אפ, ווען ס'איז נאך מעל אויסגעמישט מיט אויל. והמחבת מיינט א מנחה וואס מען טוט פרעגלען אויף א פלאכן פענדל, והמרחשת מיינט וואס מען פרעגלט אויף א טיפן פענדל, והחלות, והרקיקין, דאס זענען צוויי מינים פון מנחת מאפה תנור וואס מען באקט אפ אין אן אויוון, נאר חלות זענען דיקערע און רקיקין זענען דינערע. די אלע מינים דארפן האבן שמן ולבונה, סיי ווען ס'איז מנחת כהנים, ווען א כהן זאל ברענגען איינע פון די מיני מנחות, מנחת כהן משיח, דאס מיינט די מנחה וואס דער כהן גדול ברענגט יעדן טאג, א מנחת חביתין, און מנחת גוים, אפילו ווען א גוי איז מנדב א מנחה, דארף ער אויכעט לייגן שמן ולבונה, און מנחת נשים, ווען א פרוי ברענגט א קרבן מנחה, און מנחת העומר, די מנחה וואס איז פון די נייע תבואה וואס מ'ברענגט פסח, דארף אויכעט האבן שמן ולבונה. די אלע זאכן דארפן האבן שמן ולבונה. מנחת נסכים טעונה שמן ואינה טעונה לבונה. מנחת נסכים דאס מיינט ווען א מענטש ברענגט א קרבן דארף ער מיטברענגען מעהל מיט אויל מיט וויין, איז יענע מעהל דארף האבן נאר אויל אבער נישט קיין לבונה. לחם הפנים איז פארקערט, טעון לבונה ואין טעון שמן, די לחם הפנים האט מען אויף דעם ארויפגעלייגט צוויי לעפעלעך מיט לבונה זכה, אבער קיין אויל האט עס נישט געדארפט האבן. שתי הלחם און מנחת חוטא און מנחת קנאות לא שמן ולא לבונה, די שתי הלחם פון יום טוב שבועות, און די מנחת חוטא וואס מען ברענגט ווען איינער איז אריין אין בית המקדש טמא'נערהייט אדער איינע פון די אנדערע זאכן און ער האט נישט קיין געלט צו ברענגען קרבנות בהמות ברענגט ער א מנחה, און די זעלבע זאך א מנחת קנאות וואס א פרוי א סוטה ברענגט, ביי די אלע שטייט ארויסגעשריבן אין פסוק אז ס'זאל נישט האבן נישט קיין שמן און נישט קיין לבונה. ביי די שתי הלחם שטייט נישט ארויסגעשריבן אז עס זאל נישט האבן, אבער עס שטייט נישט אין פסוק אז עס זאל יא האבן, ממילא האט עס טאקע נישט. משנה ד', די מנחת חוטא און די מנחת קנאות וואס עס שטייט ארויסגעשריבן אין פסוק אז עס טאר נישט האבן קיין שמן און נישט קיין לבונה, חייב על השמן בפני עצמו ועל הלבונה בפני עצמה, אויב מען האט יא געלייגט שמן און לבונה, באקומט מען צוויי מאל מלקות. נתן עליה שמן, אויב מען האט אריינגעלייגט אויל אין די מעהל, פסלה, האט מען גע'פסל'ט, ווייל אויל, אז מען לייגט עס אריין אין די מעהל קען מען עס שוין נישט ארויסנעמען, איז די גאנצע זאך פסול פאר'ן קרבן. לבונה ילקטנה, מען קען עס נאך אראפקלויבן און עס איז ווייטער כשר. נתן שמן על שיריה, אויב נאכדעם וואס מען האט אראפגענומען דעם קומץ פון די מנחת חוטא אדער פון די מנחת קנאות, האט ער דעמאלט צוגעגאסן אויל, אינו עובר בלא תעשה, מען איז נישט עובר אויפ'ן לאו.

ער רעכנט דאס אויס צום ערשט ווייל רוב קרבנות מנחה דארפן דאס האבן, הגשה מיינט מען דארף עס צוטראגן צו די ווינקל פון דרום מערב פון די מזבח, אנרירן ביים ווינקל, און תנופה מיינט אויפהייבן, מוליך ומביא, מעלה ומוריד ווי מען וועט שפעטער זען, איז דא אזעלכע קרבנות וואס דארפן נאר האבן הגשה און נישט קיין תנופה, נאכדעם איז דא קרבנות מנחה וואס דארפן האבן תנופה ולא הגשה,

ומנחת חוטא, א מנחת חוטא דארף מען אויכעט מאכן הגשה און נישט קיין תנופה. ר' שמעון אומר, מנחת כהנים וואס א כהן ברענגט, מנחת כהן משיח וואס דער כהן גדול ברענגט, אין בהן הגשה, דארף מען נישט צוטראגן צום ווינקל פון דרום מערב פון די מזבח מפני שאין בהן קמיצה, די מנחה פון א כהן און פון א כהן גדול איז כולה כליל, מען לייגט עס אינגאנצן ארויף אויפן מזבח, מען נעמט נישט אראפ נאר די קומץ.

לוג שמן של מצורע ואשמו, א מצורע ברענגט א קרבן אשם און א לוג אויל, די צוויי זאכן דארף מען אויפהייבן, מאכן תנופה, אבער מען דארף עס נישט צוטראגן צום ווינקל פונעם מזבח. והביכורים, כדברי ר' אליעזר בן יעקב, לויט ר' אליעזר בן יעקב דארף מען ביכורים אויכעט מאכן תנופה, ואימורי שלמי יחיד וחזה ושוק שלהן, ווען א מענטש ברענגט א שלמים איז די פעטנס דערפון דארף מען אויפהייבן און אויכעט די חזה ושוק וואס דאס גייט פארן כהן דארף מען אויכעט אויפהייבן. זאגט די משנה אחד אנשים, סיי ווען א מאן ברענגט די קרבן, ואחד נשים סיי ווען א פרוי ברענגט אזא מין קרבן דארף עס האבן תנופה, אבער בישראל נאר א איד מאכט תנופה, און נאר א זכר פון די אידן מאכט תנופה, אבל לא באחרים, נישט אנדערע. פרויען, זייער קרבן דארף מען טאקע אויפהייבן, אבער נישט זיי אליין טוען עס, די כהן טוט עס אנשטאטס דעם, און ווען א גוי ברענגט א קרבן, הייבט ער עס אויכעט נישט אליין אויף. זאגט די משנה, ושתי הלחם, די צוויי ברויטן פון יום טוב שבועות דארף מען אויכעט אויפהייבן, ושני כבשי עצרת און אויך די צוויי שעפסן פון יום טוב שבועות דארף מען אויפהייבן, כיצד הוא עושה, וויאזוי מאכט מען דאס, נותן שתי הלחם על גבי שני כבשים, מען לייגט די צוויי ברויטן מען דארף דאס טייטשן נעבן די צוויי שעפסן, אין די גמרא לערנט מען ארויס אז די על מיינט נישט ממש אויף דעם, נאר ס'מיינט נעבן דעם, ומניח שתי ידיו מלמטן און מען לייגט ביידע הענט אונטער דעם, און מוליך ומביא, מען פירט עס און מען ברענגט עס, וואס דאס הייסט, צו אלע פיר זייטן פון די וועלט, און מען וויל מיט דעם מרמז זיין, אז דאס ברענגט מען פאר'ן אייבערשטן וואס אלע פיר זייטן פון די וועלט געהערן צו אים, אדער ווייל מען וויל מיט דעם צוריקהאלטן די בייזע ווינטן וואס קענען קומען פון אלע פיר זייטן, מעלה ומוריד, מען הייבט עס אויף און מען נידערט עס אראפ, אדער טוט מען מיט דעם מרמז זיין אז דאס איז פאר'ן אייבערשטן וואס די הימל און די ערד באלאנגען צו אים, אדער וויל מען מיט דעם צוריקהאלטן די שלעכטע טוי וואס קען אראפקומען פון אויבן. שנאמר אזוי ווי עס שטייט אין פסוק אשר הונף ואשר הורם, הונף מיינט מוליך און מביא צו אלע פיר זייטן, און הורם מיינט אויבן און אונטן. זאגט די משנה תנופה היתה במזרח, די תנופה וואס מען מאכט האט נישט געמוזט ווערן געמאכט אויף מערב, אזוי טייטשט דער ברטנורא און רש י אז היתה במזרח מיינט מען האט עס געקענט מאכן אויכעט אויף מזרח אבער כל שכן אז אויף מערב איז עס גוט, דער רמב ם לערנט אבער, און אזוי שטייט אין ספרי אויכעט אז עס האט געמוזט ווערן געמאכט אויף מזרח. והגשה במערב, די וואס מען האט געדארפט צוטראגן צום ווינקל פון די מזבח, דאס האט געדארפט זיין אויף די ווינקל פון מערב און דרום. זאגט די משנה, אזעלכע קרבנות וואס האבן געדארפט האבן סיי תנופה און סיי הגשה, ווי ער גייט באלד זאגען די מנחת העומר און די מנחת קנאות, איז תנופות קודמות להגשות, די ערשטע זאך מאכט מען די תנופה, מוליך און מביא מעלה און מוריד, און נאכדעם טוט מען עס צוטראגן צום ווינקל פון מערב דרום פון די מזבח. מנחת העומר וואס מען ברענגט דעם צווייטן טאג פסח און מנחת קנאות וואס א סוטה ברענגט, טעונות תנופה והגשה, דאס האט אויסגעפעלט סיי תנופה און סיי הגשה. לחם הפנים און מנחת נסכים, די לחם הפנים וואס איז געליגן אויפן שלחן און די מנחת נסכים וואס מען ברענגט מיט יעדן קרבן, לא תנופה ולא הגשה, דאס האט מען נישט געדארפט אויפהייבן און נישט געדארפט צוטראגן צום ווינקל פון דעם מזבח. משנה ז', רבי שמעון אומר, רבי שמעון שטעלט אראפ א כלל, וואס יעדער איז מודה צו אים, אבער רבי שמעון האט אראפגעשטעלט דעם כלל כאפט ער עס אן אויף זיין נאמען, זאגט ער שלושה מינים, ס'דא דריי מיני קרבנות, טעונים שלש מצוות, וואס צווישן זיי דארפן זיי האבן דריי אנדערע מצוות, אבער יעדער פון די מינים האט נישט אלע דריי מצוות, נאר צוויי, שתיים בכל אחת ואחת, צוויי פון די דריי איז דא ביי יעדע פון די דריי מינים, והשלישית אין בהן און די דריטע מצוה איז נישט דא ווייל יעדע איינס האט נאר צוויי פון די דריי. ואלו הן, וועלכע זענען די דריי מינים? די ערשטע איז זבחי שלמי יחיד, אז א יחיד ברענגט א קרבן שלמים, די צווייטע איז וזבחי שלמי ציבור, וואס דאס איז די שני כבשי עצרת, דאס איז א שלמים וואס די ציבור ברענגט, און די דריטע איז ואשם מצורע, די אשם וואס א מצורע ברענגט, שמועסט ער אויס וועלכע צוויי פון דריי זאכן יעדע פון די דריי מינים האט. זבחי שלמי יחיד, די שלמים וואס א יחיד ברענגט, טעונים דארף האבן אזוי, איין זאך דארף עס האבן סמיכה חיים, ווען ס'לעבט ליינט מען זיך אן דערויף. ותנופה שחוטים, די צווייטע זאך איז, אז ווען ס'איז גע'שחט'ן מאכט מען תנופה, מ'הייבט עס אויף, מען נעמט די אימורים דערפון און די חזה ושוק און מען הייבט עס אויף מוליך ומביא מעלה ומוריד, אבער די דריטע זאך האט עס נישט, ואין בהן תנופה חיים, מען נעמט נישט די לעבעדיגע קרבן און מען הייבט עס אויף. זבחי שלמי ציבור, וואס דאס איז די שני כבשי עצרת, טעונים תנופה חיים ושחוטים, די צוויי זאכן וואס עס האט, אז מען דארף עס אויפהייבן סיי לעבעדיגערהייט און סיי נאכן שעכטן וואס ס'איז דאך א שלמים, ואין בהן סמיכה. די דריטע זאך האט עס אבער נישט, מען דארף זיך נישט אנלאנען דערויף ווען ס'לעבט, פארוואס? ווייל סמיכה איז נאר דא ביי קרבנות פון א יחיד, ס'איז אינגאנצן דא צוויי קרבנות ציבור וואס מען דארף זיך סומך זיין, א שעיר המשתלח, און א פר העלם דבר של ציבור, אלע אנדערע קרבנות ציבור האט מען זיך נישט אנגעלאנט דערויף. די דריטע מין קרבן איז ואשם מצורע, טעון סמיכה, אויף אשם מצורע דארף מען זיך אנלאנען, ס'א קרבן יחיד, ותנופה חי, לעבעדיגערהייט, דארף מען עס אויפהייבן, ואין בו תנופה שחוט, ס'האט אבער נישט די דריטע זאך, ווייל נאכן שעכטן דארף מען עס נישט אויפהייבן. משנה ח', האומר ווען איינער זאגט הרי עלי במחבת, איך גיי ברענגען א מנחה וואס מען ברענגט אויף א מחבת, לא יביא במרחשת, זאל ער נישט ברענגען קיין מנחה וואס מען מאכט אין א מרחשת. אויב ער זאגט ער גייט ברענגען א מנחה במרחשת, לא יביא במחבת, מען זאל נישט אויסטוישן די מינים. ומה בין מחבת למרחשת, וואס איז טאקע דער חילוק צווישן א מחבת און א מרחשת? אלא שהמרחשת יש לה כיסוי, לויט רבי יוסי הגלילי מיינט א מרחשת מיט א מחבת די זעלבע מין טאפ, נאר א מרחשת איז צוגעדעקט מיט א דעקל, והמחבת אין לה כיסוי און די מחבת האט נישט קיין דעקל, דברי רבי יוסי הגלילי אזוי האט ער געהאט בקבלה. ר' חנניה בן גמליאל אומר, מרחשת עמוקה, א מרחשת איז א טיפע טאפ, און פאר דעם הייסט עס מרחשת ומעשיה רוחשים, וויבאלד ס'איז דא דארטן פלאץ פאר די אויל זיך צו האלטן, קוקט אויס ווי ס'קריכט, ווי ס'טאנצט דארטן ווען ס'באקט זיך, ווען ס'פרעגלט זיך. ומחבת צפה, דאס איז א פלאכע פענדל, ס'האט נישט קיין ווענטעלעך ארום, ממילא קען מען נישט לייגן דארטן קיין אויל, און ווען מ'לייגט ארויף די טייג מוז עס זיין אויך א געדעכטע מין טייג ווייל אנישט רינט זיך עס אראפ, ומעשיה קשים פאר דעם, די ארבעט דערפון, די זאכן וואס איך לייג אהין אריין, זענען הארטער, איז א מנחת מחבת איז מער א הארטערע מיש, און א מנחת מרחשת איז מער א ווייעכערע זאך, מער א לויזע זאך. איז דא וואס זענען טאקע גורס אנשטאט ומעשיה רוחשים ביי די מרחשת, ומעשיה רכים, ווייל מ'קען דאך דארטן אריינלייגן א ווייעכערע מין טייג, ווייל ס'האט דאך א ווענטל ארום און ס'וועט נישט ארויספאלן. משנה ט'. האומר הרי עלי בתנור, ווען איינער זאגט ער וויל ברענגען א מנחת מאפה תנור וואס מען באקט אין א אויוון, דארף עס זיין געמאכט ממש אין א אויוון, לא יביא מאפה כופח, זאל ער נישט ברענגען וואס מען האט געבאקן אין א כופח, וואס א כופח איז אביסל גרעסער ווי א תנור, א תנור גייט דאך ברייט פון אונטן און שמאל פון אויבן, ס'האט מער א היץ, ווי א כופח וואס איז א פירקאנטיגע זאך. ומאפה רעפים זאל אויך נישט ברענגען עפעס וואס מען האט געבאקן מיט טעוועלעך פון שארבן, אזוי זאגט די ברטנורא, רבינו גרשום זאגט אז מען נעמט ציגל און מען הייצט עס אן און אויף דעם באקט מען, ומאפה יורות הערביים, די אראבער פלעגן האבן, מען פלעגט מאכן א גריב אין דער ערד, און מען פלעגט דארט מאכן א פייער, ארומנעמען דעם גריב מיט ליים און דארט האט מען געבאקן, דאס הייסט אבער נישט קיין תנור, אזעלכע זאכן זאל מען נישט ברענגען אויב מען האט צוגעזאגט א מנחת מאפה תנור, רבי יהודה אומר אם רצה יביא מאפה כופח, א כופח הייסט יא אזוי ווי א תנור, מאפה כופח מעג מען יא ברענגען. זאגט די משנה הרי עלי מנחת מאפה, טאמער איינער האט געזאגט אז ער וויל ברענגען א מנחת מאפה תנור, איז דאך דא צוויי מינים וואס מען קען ברענגען, ס'איז דא חלות וואס דאס איז דיקערע, און ס'איז דא רקיקים וואס דאס איז דינערע, לא יביא מחצה חלות און מחצה רקיקין, די תנא קמא האלט אז דאס איז צוויי באזונדערע מינים, און אז מען וויל זאל מען ברענגען צען חלות, און אז מען וויל זאל מען ברענגען צען רקיקין, מען קען אבער נישט צוטיילן פינף חלות און פינף רקיקין. רבי שמעון מתיר מפני שהוא קרבן אחד, רבי שמעון האלט די ביידע מינים זענען איין קרבן, אלע ביידע זענען אין כלל פון מנחת מאפה תנור און מען קען יא איינטיילן פינף און פינף. זאגט די גמרא אין מסכת מנחות דף מ ג עמוד ב', תניא אידך האט מען געלערנט אן אנדערע ברייתא, וראיתם אותו, וועט עטס זעהן די ציצית, וזכרתם את כל מצוות ה', וועט עטס ענק דערמאנען אלע מצוות פונעם אייבערשטן, שקולה מצוה זו כנגד כל המצוות כולן, מצוות ציצית וועגט און איז חשוב אזוי ווי אלע אנדערע מצוות, ווייל ס'שטייט דאך את כל המצוות, את כל מצוות ה', און רשי זאגט דאך א רמז אויך, ציצית איז בגימטריא זעקס הונדערט פינף קניפן און אכט פעדים, איז זעקס הונדערט און דרייצן אקעגן אלע מצוות. ותניא אידך, וראיתם אותו וזכרתם, און שטייט נאכדעם ועשיתם, ראי' דאס וואס מען זעט די ציצית, מביאה לידי זכירה דאס ברענגט צו געדענקען די מצוות, און זכירה אז מען געדענקט די מצוות, מביאה לידי עשי' דאס ברענגט אז מען זאל עס טון. ורבי שמעון בן יוחאי אומר, כל הזריז במצוה זו, ווער ס'איז צוגעאיילט און געפלייסט מיט די מצוה פון ציצית, זוכה ומקבל פני שכינה, וועט ער זוכה זיין אויפצונעמען די שכינה הקדושה כתיב הכא וראיתם אותו, שטייט דאך די ווארט אותו ביי די ציצית, וכסיב התם את ה' אלקיך תירא ואותו תעבוד, איז פונקט ווי דארט גייט עס ארויף אויפן אייבערשטן, די זעלבע זאך דא וראיתם אותו, וועט עטס מקבל זיין די שכינה הקדושה. רבי אליעזר בן יעקב אומר, כל שיש לו תפילין בראשו, יעדער וואס ער האט תפילין אויפן קאפ, ותפילין בזרועו, און תפילין אויפן ארעם, וציצית בבגדו ער האט ציצית אויף זיינע וועש, ומזוזה בפתחו אויף זיין טיר האט ער א מזוזה, הכל בחיזוק שלא יחטא, דריי איז דאך א חזקה, ער האט דא ציצית, תפילין און מזוזה, דאס איז א חזקה אז ער וועט נישט זינדיגן שנאמר, והחוט המשולש לא במהרה ינתק די געדריפלטע פאדעם איז דאך זייער א פעסטע פאדעם ס'וועט זיך נישט אזוי שנעל איבעררייסן ואומר נאך א פסוק שטייט חונה מלאך השם סביב ליראיו ויחלצם דער מלאך פונעם אייבערשטן ווי די מהרש"א זאגט פון יעדע מצוה ווערט באשאפן א מלאך איז די מצוות טוען דאך ארום נעמען דעם מענטש, די תפילין נעמט ארום די הענט, ס'נעמט ארום דעם קאפ, די ציצית נעמט ארום דעם קערפער, און די מזוזה נעמט ארום די שטובער, וועט די מלאך וואס ווערט באשאפן פון די מצוות אויך ארום נעמען דעם מענטש, און ס'וועט אים ראטעווען פון עבירות. שטעלט זיך די באר מים חיים אין פרשת משפטים, זאגט ער אונז זעהן מיר מענטשן וואס זענען נזהר אין די אלע דריי מצוות, געווענליך מענטשן, יעדער האט א מזוזה אויפן טיר, און מען גייט ציצית, און מען טוט אן תפילין, און פארוואס זעהט מען אז מענטשן פאלן אדורך מיט עבירות, ווי איז דער חיזוק שלא יחטא? שטעלט ער זיך זאגט ער, מען קען מדייק זיין פארוואס שטייט דא תפילין בראשו, עס וואלט געדארפט לכאורה שטיין מי שיש לו תפילין על ראשו, וואס איז די פשט בראשו אינעם קאפ? זאגט ער, דאס איז די פשט, די פשט איז אז ס'איז נישט גענוג אז מ'טוט אן תפילין אויפן קאפ, ווען איינער טוט אן די תפילין און ער האט נישט אין קאפ אין זין די ריכטיגע מחשבות, איז עס כאילו זאגט ער ער דרייט ארויף די תפילין אויף א טיש אדער אויף א וואנט, ס'איז גארנישט ווערד, ס'דארף זיין תפילין בראשו, מ'זאל מיט די מחשבה שבמח אין זין האבן די אלע זאכן וואס איז מבואר אין די תפילין, דאס הייסט יחודו ואחדותו יתברך אשר לו הכח והממשלה און לשעבד תאוות ומחשבות לבינו די אלע זאכן זאל מען אינזין האבן אינעם קאפ און דעמאלטס וועט די תפילין טאקע העלפן ס'וועט זיין א סגולה שלא יחטא און די זעלבע זאך זאגט ער מיט אלע מצוות ס'איז נישט גענוג אז מען טוט אן ציצית די ציצית איז דאך אזוי אויף אלע פיר זייטן פונעם מענטש אז ווי ער דרייט זיך זאל ער קענען זיך דערמאנען פון אלע מצוות ער זאל זיך דערמאנען פונעם אייבערשטן, ער זאל מקיים זיין די וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אז מען האט אין זין, אין קאפ, די אלע ענינים פון די מצוות, דעמאלטס איז דא די סגולה פון הכל בחיזוק שלא יחטא. זאגט די גמרא, תניא, אונז האבן געלערנט אין א ברייתא, היה ר' מאיר אומר, מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונים? פארוואס עפעס האט דער אייבערשטער אויסגעקליבן אז מען זאל לייגן אויף די ציצית תכלת ענדערש ווי אלע אנדערע פארבן? מפני שהתכלת דומה לים, די תכלת קוקט דאך אויס ענדליך צום ים, דאס קומט דאך פון א חלזון וואס ליגט אין ים, און עס האט אזא קאליר וואס איז ענדליך צום ים, און ווי רש"י זאגט אז דאס טוט אויך דערמאנען שוין די ניסים פון קריעת ים סוף. וים דומה לרקיע, די ים זעהט מען דאך איז ענדליך צו די קאליר פונעם הימל, ורקיע לכסא הכבוד, און דאס ווייסן מיר אונז נישט אליין, שנאמר אויף דעם ברענגט ער א פסוק ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, וכעצם השמים לטוהר, זעהט מען דאך אז די הימל האט א ענדליכע אויסזעהן צום לבנת הספיר, וכתיב ס'שטייט א צווייטע פסוק כמראה אבן ספיר דמות כסא, זעט מען אז די כסא הכבוד זעט אויס ווי א ספיר, און אז די הימל זעט אויס ענדליך צום ספיר און די כסא זעט אויס ענדליך צום ספר, איז רקיע דומה צו כסא הכבוד. און פארוואס דארף מען זאגן תכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע לכסא הכבוד, זאגט רש"י אין מסכת סוטה, ווייל די תכלת למשל איז נישט דומה צו די רקיע, ס'גייט שטאפלווייז, די תכלת איז ענדליך צום ים, און די ים איז ענדליך צום רקיע, מילא האט ער נישט געקענט זאגן תכלת דומה לרקיע ווייל ס'איז נישט ממש אזוי, ס'איז נאר איינס דומה צום צווייטן ווי די צווייטע איז דומה צום דריטן. און וואס איז די ענין פון די אלע זאכן, זאגט רש"י דא אז דאס טוט דערמאנען דעם יושב על הכסא, אז מען זעט די תכלת פון די ציצית דערמאנט מען זיך אז ס'איז דומה לים, זאגט רש"י דערמאנט מען זיך די ניסים פון קריעת ים סוף, און ים דומה לרקיע דערמאנט מען זיך שוין פונעם הימל, און אז מען דערמאנט זיך שוין פונעם הימל דערמאנט מען זיך שוין פונעם כסא הכבוד, און מען דערמאנט זיך פונעם אייבערשטן, מען איז מקבל עול מלכות שמים. רש"י אין מסכת חולין זאגט אז ס'גייט פארקערט, ווען דער אייבערשטער זעט זיין כסא הכבוד, דערמאנט ער זיך דורך דעם אז די תכלת וואס די אידן טוען אן, דאס איז דומה אין אויסזען צו דעם, און ער דערמאנט זיך אין אלע מצוות וואס די אידן טוען, און דאס איז א געוואלדיגע זאך אז דאס טוט דערמאנען פאר'ן אייבערשטן, און פאר דעם האט מען טאקע אויסגעקליבן אז מען זאל לייגן תכלת אויף די ציצית, וואס דאס איז א סגולה אז דער אייבערשטער זאל אונז געדענקען. רש"י מסכת סוטה זאגט אז פון דא זעט מען אויכעט אז ווען איינער איז מקיים מצוות ציצית איז כאילו מקבל פני השכינה ווייל די תכלת איז דומה לים לרקיע לכסא הכבוד ממילא אונז האבן שוין געלערנט טאקע פריער אויכעט פון רבי שמעון בן יוחאי אז כל הזריז במצוה זו איז זוכה ומקבל פני שכינה זאגט די גמרא תניא היה ר' מאיר אומר גדול עונשו של לבן יותר מעונשו של תכלת טאמער א מענטש האט נישט די ווייסע פעדעמער פונעם ציצית, וואס דאס איז אסאך לייכטער צו באקומען, וועט ער מער געשטראפט ווערן ווי איינער וואס ס'פעלט אים די תכלת פון די ציצית. משל למה הדבר דומה, למלך בשר ודם, שאמר לשני עבדיו, ער האט געזאגט א באפעל פאר צוויי קנעכט, לאחד אמר צו איינעם האט ער געזאגט, הבא לי חותם של טיט, ברענג מיר א זיגל וואס איז געמאכט פון ליים, דאס איז במציאות איז זייער גרינג צו מאכן, און לאחד אמר, הבא לי חותם של זהב, מאך מיר א זיגל פון גאלד, ופשעו שניהם ולא הביאו, ביידע האבן זיך פארשולדיגט, פארשפעטיגט, זיי האבן נישט געברענגט. איזה מהן עונשו מרובה, ווער פון זיי וועט מער באשטראפט ווערן, הוי אומר, זה שאמר לו הבא לי חותם של טיט ולא הביא, דאס איז דאך א זאך וואס מען קען גרינגער טרעפן, גרינגער מאכן, פארוואס האסטו עס נישט געמאכט? די זעלבע זאך דא, לבן איז אסאך לייכטער צו טרעפן ווי תכלת, תכלת איז א גאנצע זאך, די חלזון, מ'ווייסט דאך נישט פונקטליך וואס דאס איז אפילו, און ס'קומט ארויס איינמאל אין זיבעציג יאר, איז אסאך שווערער צוצוקומען צו תכלת, ממילא וועט מען האבן א גרעסערע שטראף אויב איינער לייגט נישט קיין פעדעמער פון לבן, ווי איינער וואס לייגט נישט קיין תכלת. זאגט די מהרש"א, דער משל וואס ער שטעלט צו די ציצית צו א חותם של טיט איז זייער פאסיג, ווייל יעדער קנעכט האט עפעס א סימבאל, א כבלא דעבדא וואס דאס טוט אנצייגן אז ער איז משועבד פאר זיין האר, און די אידן האבן דעם ציצית, ווען א איד טוט זיך אן די ציצית, דאס איז א חותם של טיט, וואס דאס ווייזט אז אונז זענען מיר משועבד צום אייבערשטן. זאגט די גמרא תניא היה ר' מאיר אומר, חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום, יעדער איד דארף מאכן הונדערט ברכות טעגליך, שנאמר, ועתה ישראל, מה ה' אלקיך, שואל מעמך. דא אין די חוקים אריינגעדרוקט א גירסא אל תקרי מה אלא מאה, אין די גמרא שטייט עס נישט, ס'איז נאר רשי, וואס רשי זאגט אז מען זאל ליינען מאה, און אין דעם אליין איז אויך דא צוויי פשטים, אדער אז מען נעמט דעם ווארט מה ה' אלקיך און מען מאכט דערפון מאה ה' אלקיך שואל מעמך, דער אייבערשטער פארלאנגט פון דיר הונדערט ברכות, תוספות ברענגט נאך א פשט, אין דעם פסוק ועתה ישראל, אז מען וועט איבערציילן די אותיות פון די גאנצע פסוק וועט מען טרעפן נײַן און נײַנציק אותיות. איז איין פשט איז דא אז מען נעמט די ווארט שואל וואס אין די תורה שטייט עס נישט מיט קיין ו' אבער ווייל מען ליינט עס מיט א ו' קען מען צורעכענען דעם ו' און מען מאכט דערפון אזוי ווי הונדערט אותיות איז דאס א רמז אויף די הונדערט ברכות אדער נעמט מען דעם מה און מען ליינט דערפון מאה לייגט מען דאך צו א א' צום אות האב איך שוין אזוי ווי הונדערט אותיות אין דעם פסוק תוס' ברענגט נאך א פשט מה, אויף א"ת ב"ש, טוט זיך איבערטוישן, פון די מ' ווערט א י', פון די ה' ווערט א צדיק, י' מיט צדיק איז בגימטריא הונדערט. ממילא דאס אלעס איז א רמז אז מען דארף זאגן הונדערט ברכות טעגליך. רב חייא בריה דרב אויא, בשבתא וביומי טבי, שבת און יום טוב זאגט מען דאך נישט די שמונה עשרה, פעלט דאך אסאך ברכות. טרח וממלא להו, האט ער זיך געמוטשעט און דאס פארפילט באיספרמקי ומגדי, מיט בשמים וואס ער האט געשמעקט, און מיט פיינע פירות וואס ער האט געגעסן און געמאכט דערויף א ברכה. זאגט דער זוהר הקדוש פתח ההוא רביא, עס איז געוועזן א יונגל, ער איז געווען דער זון פון רב ספרא, האט ער אנגעהויבן דרש'נען בברכת מזונא, ענינים פון ברכת המזון ואמר האט ער געזאגט אזוי, כתוב אחד אומר אין איין פסוק שטייט ואכלת לפני ה' אלקיך, מען דארף עסן פאר'ן אייבערשטן, וכתוב אחד אומר ושמחת לפני ה' אלקיך, מען דארף זיך פרייען פאר'ן אייבערשטן. איז הני קראי, די פסוקים כד ישראל הוו שראן בארעא קדישא, ווען די אידן האבן גערוהט אין ארץ ישראל ואתחזון זענען געזעהן געווארן קמי קודשא בריך הוא בבי מקדשא הוו מתקיימי ווען די בית מקדש איז געשטאנען האט מען געקענט מקיים זיין מ'האט געקענט דארט עסן מ'האט געקענט זיך פרייען אלעס פארן אייבערשטן אבער השתא היינטיגע צייטן אז ס'איז נישט דא קיין בית מקדש היך מתקיימי מאן יכיל למיכל לפני ה' ולמחדי לפני ה' ווער קען היינט עסן פארן אייבערשטן און זיך פרייען פארן אייבערשטן? אלא ודאי הכי הוא, האט ער עס פארענטפערט אזוי, בקדמיתא כד יתיב בר נש על פתורא למיכל, אנהייב ווען א מענטש זעצט זיך עסן ביים טיש, מברך על נהמא המוציא, מאי טעמא המוציא ולא מוציא, פארוואס איז די נוסח הברכה מיט א היי, דהא כתיב בורא השמים ולא כתיב הבורא, פארוואס זאל מען זאגן המוציא און נישט מוציא אזוי ווי בורא השמים אדער ס'שטייט עושה ארץ ולא כתיב העושה ארץ איז מאי טעמא הכא המוציא פארוואס דא זאגט מען עס מיט א היי אלא נאר כל מילין דאינון מרזא דעלמא עלאה סתירא אלע זאכן וואס זיי זענען די סוד פון די עולם העליון וואס איז באהאלטן אסתתרא היי מתמן איז די היי באהאלטן פון דארט צו ווייזן אז דאס קומט פון א באהאלטענע וועלט. לאתחזאה צו ווייזן דהא מעלמא גניזא וסתירא איהו, אז דאס קומט פון א באהאלטענע פארבארגענע וועלט, וכל מילין דאינון מעלמא תתאה, אלעס וואס קומט פון דעם אונטערשטן וועלט, דאתגליא יתיר וואס דאס איז מער אנטפלעקט, כתיב בה' דארט שטייט יא א ה', דכתיב המוציא במספר צבאם. די עלמא תתאה דאס מיינט די מידת המלכות. הקורא למי הים, כולהו מרזא דעלמא תתאה איהו, דאס איז אלעס פון דעם סוד פון דעם עולם התחתון, ממילא דארטן פאסט זיך יא א ה'. זאגט ער ואי אכתיב בשמא איהו בהיי אויכעט טאמער ס'שטייט מיט א הייליגע שם דעמאלס שטייט עס אויכעט מיט א היי כגון הקל הגדול והכא דאיהו באורח סתים דא וואס די שפע קומט פון בינה צו מלכות דורך א פארבארגענע וועג מרזא דעלמא תתאה איהו איז עס פון די סוד פונעם עולם התחתון פון מלכות. ממילא פאסט זיך זייער גוט אז מ'זאל זאגן המוציא מיט א היי. כיוון דמברך בר נש שכינתא אתיא קמיה, יעצט ווען דער מענטש מאכט דעם ברכה, קומט דאך די שכינה פאר אים, פאסט זיך זייער גוט ואכלת לפני ה' אלוקיך. ומה דאמר ואכלת לפני ה' אלוקיך, הכא אתכלל דא איז אויך אריינגערעכנט למללא במילי דאורייתא, אז מ'זאל רעדן ביים טיש אין דברי תורה, דהכי איצטריך, אזוי פעלט זיך עס אויס, הואיל וקודשא בריך הוא קמיה, אז דער אייבערשטער איז פאר אים, לקיימא דכתיב זה השלחן אשר לפני השם, וכתיב ואכלת שם לפני השם אלקיך, וויאזוי טוט מען דאס מקיים זיין? מיט דעם וואס מ'טוט דערמאנען דברי תורה ביים טיש. הואיל וקאים בר נש קמי מאריה, אויך וויבאלד דער מענטש שטייט פאר זיין באשעפער איצטריך נמי למיחן למסכני למיתן לון, דארף ער אויך זיך דערבארעמען אויף די ארימע לייט און זיי געבן פון זיין סעודה, כמה דאיהו יהב ליה למיכל, פונקט ווי דער אייבערשטער געבט פאר אים צו עסן, אזוי דארף ער געבן ווייטער פאר די ארעמע לייט, כמאן דאכיל קמי מלכא קדישא, אזוי ווי איינער וואס עסט פארן הייליגן קעניג. ואיצטריך און ס'פעלט זיך אויכעט אויס דלא ישתכח בלען על פתוריה, דער מענטש זאל נישט געפונען ווערן א פרעסער ביי זיין טיש, דהא בלענא, דאס שלינגעריי, דאס פרעסעריי, מסטרא אחרא הוה, דאס קומט פון די אנדערע זייט, ורזא דא, הלעיטני נא, וואס עשיו האט געזאגט, אורח בלענא, א וועג פון א פרעסער, והכי איצטריך לסטרא אחרא, ביי די סטרא אחרא פעלט זיך אזוי אויס, וכתיב ובטן רשעים תחסר, ביי די רשעים איז כאילו זיי האבן עפעס א חסרון אין זייער מאגן, און זיי מוזן כסדר אריינגיסן און אנפילן נאך און נאך ס'ווערט נישט אנגעפילט, ועל דא ואכלת לפני השם אלקיך כתיב, ביי אונז אידן שטייט אבער אז מען דארף עסן ווי איינער וואס זיצט פארן אייבערשטן און ער עסט וואס מען דארף עסן מיט א דרך ארץ, ולא לפני סטרא אחרא, און נישט אזוי ווי מען עסט פאר די סטרא אחרא וואס דארט גייט עס צו מיט א פרעסעריי. ואיצטריך און ס'פעלט זיך אויך אויס דלא יתעסק במילין בטילין. מ'זאל נישט עוסק זיין מיט קיין דברים בטלים אינמיטן די סעודה, ובצרכי סעודה שפיר, אז מ'רעדט פון עניינים פון די סעודה, ברענג אריין עפעס צו עסן וכדומה, דאס איז יא א גוטע זאך, דאס מעג מען רעדן אינמיטן די סעודה. ואיצטריך לאתעסקא במילין דאורייתא, מ'דארף עוסק זיין אין דברי תורה, דהא כד מילין דאורייתא אתמרו על פתורא, ווען ס'ווערט געזאגט ביים טיש דברי תורה, יהב ההוא בר נש תוקפא למאריה, געבט דער מענטש א שטארקייט פאר זיין באשעפער. זאגט דער רמב"ם אין הלכות קריאת שמע פרק ג' ולא קריאת שמע בלבד, נישט נאר קריאת שמע טאר מען נישט זאגען אין קיין מקום מטונף, אלא כל ענין שהוא מדברי הקודש, יעדע הייליגע זאך אסור לאמרו בבית המרחץ ובבית הכסא, טאר מען נישט זאגען אין א באד אדער אין א בית כסא ואפילו אמרו בלשון חול, אפילו מען זאל עס נישט זאגען אויף לשון קודש נאר אויף א צווייטע שפראך טאר מען עס אויכעט נישט זאגען. ולא לאמרו בלבד, נישט נאר ארויסזאגן מיטן מויל טאר מען נישט, אלא אפילו להרהר בליבו בדברי תורה, מען טאר אפילו נישט טראכטן אין לערנען בבית הכסא ובבית המרחץ ובמקום הטינופת א פארשמירט פלאץ והוא המקום שיש בו צואה און מי רגליים אסור. דברים של חול, סתם וועלטליכע זאכן, מותר לאמרם בלשון הקודש בבית הכסא, מען מעג עס זאגן אין א בית הכסא אפילו ווען מען דרוקט זיך אויס אויף לשון הקודש וויבאלד מען רעדט וואכענדיגע זאכן, וכן הכינויים, די זעלבע זאך צונעמען פונעם אייבערשטן, כגון רחום וחנון ונאמן וכיוצא בהן, וויבאלד דאס איז נישט נאר דעם אייבערשטנ'ס טיטלען, מען קען עס זאגן אויף א בשר ודם אויכעט, מותר לאמרן בבית הכסא מעג מען עס זאגן אין בית הכסא. דער ראב"ד קריגט אויף דעם, דער ראב"ד האלט אז חנון, די אויסדרוק רחום, טרעפט מען נאר ביים אייבערשטן ממילא זאגט ער זאל מען עס נישט מעגן זאגן אין בית הכסא, אבער די כסף משנה ברענגט פון רבינו יונה אז מען טרעפט יא חנון ורחום וצדיק וואס גייט ארויף אויף א בשר ודם. זאגט דער רמב"ם אבל השמות המיוחדים, נעמען וואס זענען מיוחד פארן אייבערשטן, והן השמות שאינן נמחקין, די אלע הייליגע נעמען וואס מען טאר נישט אויסמעקן, אסור להזכירם, דאס טאר מען נישט דערמאנען, בבית הכסא, אפילו אין א נייע בית הכסא, אזוי ווי עס האמיר געלערנט אויבן, אויב מען האט צוגעגרייט א שטוב פאר א בית הכסא טאר מען עס שוין נישט דערמאנען, און בבית המרחץ מוז זיין דווקא ישן, אבער א נייע שטוב וואס מען האט מייחד געווען פאר א בית המרחץ האמיר געלערנט, מעג מען נאך אין דעם יא דערמאנען, אבער א אלטע בית המרחץ טאר מען נישט דערמאנען דארטן קיין נעמען פונעם אייבערשטן. און די כסף משנה שטעלט זיך פארוואס דער רמב"ם האט אויסגעלאזט די הלכה וואס שטייט אין מסכת שבת דף י' עמוד ב' אז מען טאר נישט אין בית הכסא און בית המרחץ זאגן דער ווארט שלום און עס איז נישט דא דארט ווער ס'קריגט זיך, ער זאגט דא נאר שמות המיוחדים אבער ער רעדט נישט פון דעם ווארט שלום וואס דאס איז אויכעט איינע פון די נעמען פונעם אייבערשטן. זאגט דער רמבם ואם נזדמן לו להפריש מן דבר האסור בבית המרחץ או בבית הכסא, ער זעט ווי איינער וויל טון עפעס אן עבירה, און ער איז אין בית המרחץ אדער אין בית הכסא און ער דארף יענעם אפשיידן דערפון, מפריש מעג ער אים אפשיידן, ואפילו בלשון קודש ובעניני קודש, ער מעג אים זאגן די הלכה אויף לשון הקודש, וויבאלד ער וויל א איד אפשיידן פון אן עבירה, מעג מען. מוסר לערנט מען פון ספר שערי קדושה פון רבי חיים וויטאל, זאגט ער אשרי מי שאינו כועס, וואויל איז א מענטש וואס ער רעגט זיך נישט, ורוחו נמוכה ושפלה הרבה און ער האלט זיך זייער נידריג ביי זיך וכן הוא אומר זבחי אלוקים רוח נשברה. אשרי מי שמאריך הכל, איינער וואס טוט אלעס פארנעמען, אויסציען, ונושא הכל און ער טראגט אלעס, ער פארלייט אלעס, לרצון בוראו ווייל דאס איז די רצון פון זיין באשעפער, ועושה עצמו כשיריים, ער מאכט נישט פון זיך קיין וועזן, נאר כאילו ער איז עפעס אן איבריגע זאך, וכן הוא אומר, נושא עון ועובר על פשע לשארית נחלתו, דער אייבערשטער טוט מכפר זיין די עבירות פאר די אלע וואס זיי פירן זיך כשיריים, למי שמשים עצמו שיריים. אשרי אדם, וואויל איז דער מענטש, שישים עצמו עפר, וואס ער מאכט זיך ווי זאמד. ווי ערד, שהכל ירמסוהו, ער לאזט זיך טרעטן פון יעדן, ויהיה כאסקופה התחתונה, ער איז ווי א אונטערשטע שוועל שהכל דשין בה וואס אלע טרעטן אויף איר, וכיתד הנמוכה און אזוי ווי א נידריגע נאגל שהכל נתלין בה וואס יעדער איינער הענגט זיך אן דערויף. עד כאן האט ער גערעדט פון ענינים פון גאות. הייבט ער אן רעדן פון ענינים פון כעס, זאגט ער הכעס הוא ענף הגאווה ושקול כמוהו, כעס איז אויכעט איינע פון די אפטיילונגען פון די צווייגעלעך פון גאווה און ס'איז אזוי הארב ווי גאווה, ואמרו רבותינו זל כל הכועס, איינער וואס גייט אריין אין כעס איז כל מיני פורעניות של גיהנם שולטין בו, אלע מיני שטראפן פונעם גיהנם טוען שולט זיין אין אים, ואמרו רבותינו זל, המקרע בגדיו איינער וואס צורייסט זיך די וועש, והמפזר מעותיו ווען ער שפרייט אויס געלט ער גיסט אויס געלט ווייל ער איז אין כעס, אדער והמשבר כלים בחמתו ער צוברעכט כלים ווייל ער איז אין צארן, יהא בעיניך כעובד עבודה זרה זאלסט אים באטראכטן ווי איינער וואס דינט עבודה זרה שנאמר לא יהיה בך אל זר ס'זאל נישט זיין אין דיר דער פרעמדער געט וואס ווען איינער איז אין כעס האט ער אריינגעברענגט אין זיך א אל זר. ואמרו רבותינו זל, כל הכועס, איינער וואס ערגערט זיך איז אין שכינה חשובה כנגדו, אפילו די שכינה הקדושה איז נישט חשוב ביי אים, ער רעכנט זיך נישט אפילו מיטן אייבערשטן חלילה, ומשכח תלמודו, ער פארגעסט זיין לערנען, ער מאכט פארגעסן זיין לערנען, ומוסיף טיפשות, ער ווערט מער און מער נאריש, ובידוע, און דאס איז אויכעט א סימן, שעוונותיו מרובים מזכיותיו אז זיינע עבירות זענען מער ווי זיינע מצוות, שנאמר ווי שטייט א פסוק אין משלי, ובעל חמה רב פשע.